ברוך השם, מסכת יבמות, דף ח' עמוד א', די שורה הייבט זיך אהן מיט דעם ווארט היכא. ואיבעית אימא, דו ווילסט, איך דיר זאגן דו פרעגסט מיר א קשיא, וואס דארף איך האבן דעם ווארט עליה וואס עס שטייט אין פסוק אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה, וואס דארף מיר דער פסוק זאגן אז אחות אשה טאר מען נישט מייבם זיין, איך ווייס אליין מען טאר נישט מייבם זיין, ווייל אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, איז וועל איך דיר זאגן איך וואלט געוואלט מיינען אתיא בהיקישא, כ'לערן עס אפ א היקש מדרבי יונה, פון רבי יונה, דאמר רבי יונה, רבי יונה האט געזאגט ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע, אמר קרא, שטייט אין פסוק כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו, דער מענטש וואס ס'וועט טון אלעס פון די תועבות פון די עריות, ונכרתו, קומט אים כרת, די דרשה די היקש פון רבי יונה לערנט ער אפ לגבי דעם דין ביי נדה שטייט את מקורה הערה זאגן מיר העראה תחילת ביאה האט'ן דין ווי ביאה איז די זעלבע זאך ביי אלע עריות איז העראה האט'ן דין ווי ביאה וואלט איך געוואלט מיינען אז איך מאך דעם היקש זאל איך דא אויך זאגן הוקשו כל העריות כולן איך זאל צוגלייכן אלע עריות לאשת אח, אשת אח איז דאך אויך א ערווה אויב ס'דא בנים אבער דא איז היכא אין לו בנים. האט די תורה אראפגענומען אשת אח, מה אשת אח שריא, אזוי אשת אח איז מותר, אף כל עריות נמי שריא, אלעס זאל זיין מותר, איי איך האב דאך א קשיא, וואס פאר א גלייכונג איז, דארטן איז איין איסור נאר אשת אח, און דא איז דאך דא אי אשת אח אי אחות אשה, צוויי איסורים, נאר אויב איך לערן אפ פון א היקש איז דאך דא א כלל אין משיבין על ההיקש. דעריבער כתב רחמנא עליה האט די תורה מיר געשריבן עליה אז אחות אשה טאר מען נישט מייבם זיין. קומט דאך יעצט אויס אזוי, איך האב צוויי עריות, די ערווה פון אשת אח האט די תורה מתיר געווען במקום ייבום, אחות אשה האט די תורה נישט מתיר געווען, און איך האב א היקש אז אלע עריות זענען גלייך איינס צו דעם אנדערן, זאגן מיר, צו וועלכן טו איך צוגלייכן אלע עריות? צו אחות אשה. דורך דעם ווי די תורה זאגט נאר ביי עליה אז אחות אשה טאר מען נישט מייבם זיין, טו איך יעצט צוגלייכן אלע עריות צו אחות אשה. ווען איך זאל נישט האבן דעם עליה, וואלט איך געזאגט אלעס איז גלייך צו אשת אח, אלע עריות זענען.

און אויב אשת אח מעג מען דאך. וואס איז די דין פון אלע עריות? האסטו געזאגט איך גלייך צו צו אחות אשה, אלע עריות אחוץ אחות אשה גלייך צו צו אשת אח אז מען מעג זיי מייבם זיין. זאגט די גמרא, איבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן לקולא וחומרא, איך האב א ברירה צוצוגלייכן צו אשת אח און וועט קענען זיין מען זאל מייבם זיין אלע עריות, און כ'האב א ברירה צו אחות אשה אסר'ן, איז דא א כלל, לחומרא מקשינן, מען גלייכט צו לחומרא. איבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן. די זאך איז אזוי, ווען איך האב א היקש, קען איך אפלערנען א זאך וואס איז דא צוויי איסורים, פון א זאך וואס איז איין איסור. אבער דא איז אזוי, ווען איך גלייך צו אלע עריות צו אשת אח, איז אשת אח האט איין איסור, אלע עריות איז דאך דא אחוץ דעם אייגענעם איסור פון בתו, פון אנדערע אשת אח אויך צוויי.

אבער אשת אח וואס די תורה האט מתיר געווען איז דאך נאר איין איסור אשת אח, ותרי מחדא לא ילפינן, דאס הייסט איך האב א ברירה אראפצולערנען תרי מתרי און איך האב א ברירה אפצולערנען תרי מחד איז מער בעסער צוצוגלייכן צו וועלכן ס'מער גלייך. רבא אמר, רבא זאגט, ערווה לא צריכא קרא, אז מען טאר נישט מייבם זיין קיין ערווה, אויף דעם דארף איך בכלל נישט האבן קיין פסוק. דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, מיר האבן א כלל אז א מצוות עשה איז נישט דוחה א הארבע לא תעשה שיש בו כרת, וואס זשע דארף איך האבן דעם עליה? כי איצטריך קרא, אויף וועלכן דארף איך האבן דעם פסוק למיסר צרה, דעם פסוק דארף איך האבן אסר'ן די צרה, לכאורה ווי קען איך זאגן ערווה לא צריכא קרא, איך דארף דאך האבן א פסוק ווי מען האט פריער געלערנט אויב נשא מת. ואחר כך נשא חי, איז דאך דא א סברא צו זאגן הואיל ואישתרי אישתרי, דארף מען דאך אויף דעם האבן א פסוק, זאגט תוספות, ווער האלט די סברא הואיל ואישתרי אישתרי, דאס איז נאר עולא, וואס צווינגט עולא דאס צו לערנען, ווייל ער לערנט ביאה במקצת, שמה ביאה, האב איך א קשיא, ווי מעג דער טבול יום אריינגיין, מוז ער זאגן הואיל ואישתרי אישתרי, אבער רבא וואס לערנט אז ביאה במקצת איז לא שמה ביאה, קומט דאך אויס אז דאס וואס ער איז א מחוסר כיפורים און ער שטעקט אריין די הענט לבהונות, ווי ס'איז נישט קיין אישתרי, מצד הדין מעג מען, אויב אזוי דארף איך דאך אויף גארנישט נישט האבן קיין פסוק, אויף וועלכן דארף איך האבן א פסוק אויף צרה? פרעגט די גמרא, וערווה לא צריכא קרא, איך דארף נישט האבן קיין פסוק אז מ'טאר נישט מייבם זיין א ערווה, והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אין לי אלא היא איך ווייס נישט נאר היא דף ג עמוד ב' האט מען געהאט איך ווייס נאר היא אז מען טאר נישט מייבם זיין אחות אישה, ווייזט דאך אויס פון דעם אויך אז די ערוה דארף אויך האבן א פסוק, ענטפערט די גמרא משום צרתה, דעריבער זאגט ער אין לי אלא היא ער וויל פרעגן צרתה מנין. פרעגט די גמרא והא קתני האט מען געלערנט אין לי אלא הן, ווייזט דאך אויס אז איך דארף האבן א פסוק אויף די עריות, זאגט די גמרא משום צרותיהן, דער עיקר לימוד דארף איך האבן אויף צרותיהן. זאגט די גמרא תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, האט מען געלערנט רבי אומר, רבי זאגט, אין פסוק שטייט אזוי כי ישבו אחים יחדיו, ס'וועט זיין צוויי ברידער פון איין טאטן, ביז איך לערן אפ ומת אחד מהם,

ויבם האט געדארפן שטיין, וואס שטייט עפעס ויבמה? זע איך דא, דעריבער זאגט רבי, לאסור צו אסר'ן צרות ועריות, צו זאגן אז ס'פאלט ליבום א ערוה זאל מען נישט מייבם זיין, און די זעלבע זאך צרה, איז דאך א קשיא, וואס זאגסטו רבא אז איך דארף נישט האבן קיין פסוק אויף עריות, איך זע דאך דא אז רבי זאגט איך האב א פסוק אויף די עריות, ענטפערט די גמרא אימא זאג לאסור צרות של עריות, אויף די עריות אליין דארף מען נישט קיין פסוק, ווייל ס'איז א זיכערע זאך אז אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, נאר וועלכן דארף איך האבן פסוק צרות? פרעגט די גמרא דא קענסטו דאס נישט זאגן, והא תרי קראי קנסיב לה, איך האב דאך דא צוויי פסוקים, איין לימוד האב איך דאך ס'האט געדארפן שטיין ולקח און ס'שטייט ולקחה, און נאך א לימוד האב איך ס'האט געדארפן שטיין ויבם און ס'שטייט ויבמה, איך האב צוויי פסוקים, ווייזט דאך אויס איינס איז אויף ערוה און איינס איז אויף צרה. מאי לאו חד לערוה? מאי לאו חד לערוה וחד לצרה? זאגט די גמרא לא ניין, אידי ואידי לצרה, ביידע דארף איך האבן אויף די צרה. חד למיסר צרה במקום מצוה, צו זאגן במקום מצוה ווען עס פאלט ליבום די ערוה מיט נאך א אישה, דער דער געשטארבענער דער וואס איז געשטארבן האט געהאט צוויי פרויען, זאגן מיר אז איך טאר נישט מייבם זיין די צרה אויך, ביידע נישט. וחד און איינס למישרי צרה שלא במקום מצוה, און איינס דארף איך האבן פון דעם ריבוי פון פסוק פון ויבמה, טו איך אזוי דרש'ענען, מאי טעמא, פארוואס דארף איך האבן צוויי פסוקים, איך טו אזוי דרש'ענען, די ערשטע זאך זאג איך, ס'האט מיר געקאנט שטיין ולקח, און עס שטייט ולקחה, זאג איך ולקחה, איר זאל ער נעמען, איר מעג מען מייבם זיין, ס'איז דאך א מיעוט, אבער ס'איז דא א אנדערע וואס ער קען נישט נעמען, וועלכע אנדערע קען ער נישט נעמען? אויף ערוה דארף איך נישט קיין פסוק, א צרה פון א ערוה קען ער נישט נעמען. קען איך דאך מיינען אז א צרת ערוה איז אסור בין במקום מצוה בין שלא במקום מצוה, קומט מיר יעצט צו גיין די ויבמה, צו זאגן ויבם, עס האט נאר געקאנט שטיין ויבם, און עס שטייט ויבמה, במקום יבום הוא דאסירא צרה, דא וואו ס'איז דא די מצוה פון יבום דא א זאגן מיר איז די צרה אסור, כן אבער שלא במקום יבום שריא צרה, וואס הייסט שלא במקום יבום? ראובן האט געהאט א איידעם, א איידעם, און דער איידעם זיינער האט געהאט נאך א פרוי, אז ראובן איז געשטארבן איז זיין טאכטער טאר דאך ראובן נישט נעמען, אבער די צווייטע פרוי וואס זיין איידעם האט געהאט, כאטש זי איז דאך געווען א ערוה פון צרת בתו, מעג ער נעמען, און אויף דעם דארף איך האבן צוויי פסוקים, איך זאל נאר האבן איין פסוק, ולקחה, וואלט איך געזאגט ולקחה דא ביסטו מייבם, אבער א צרה טאר מען נישט מייבם זיין, אז במקום יבום איז אסור די צרה, וואלט איך געזאגט שלא במקום מצוה איז אוודאי און אוודאי אסור די צרה, אז די תורה האט מיר געשטעלט נאך א מאל דעם ויבמה צו זאגן דעם דין וואס איך האב דיר געזאגט אז די צרה איז אסור, איז דווקא ויבמה במקום יבום. אמר רב אשי זאגט רב אשי מתניתין נמי דיקא איך וועל א ראיה ברענגען פון אונזער משנה אז אונזער משנה האלט אויף דער ערוה דארף איך נישט קיין פסוק דקתני שטייט אין דער משנה, חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן, די משנה דערציילט מיר נאר דעם דין וואס עס טוט זיך מיט די צרות, צו פטר'ן די צרות, ואילו מיינט דאס פטורות אז אליין זענען זיי פטור, ופוטרות און זיי טוען פטר'ן, לא קתני דאס שטייט מיר נישט, שמע מינה איז פון דעם א ראיה, ווייל דעם דין אז א ערוה איז מען נישט מייבם דאס איז א דבר פשוט, אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, דארף איך נישט האבן אויף דעם. פרעגט די גמרא, אין פ ו וויאזוי שטייט אין פסוק, ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה, מאי שנא ערוה דלא צריכא קרא, פארוואס דארף איך נישט האבן קיין פסוק אז איך זאל נישט מייבם זיין אחות אשה? איך ווייס אליין אז מ'טאר נישט מייבם זיין דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, ווייל איך זאג די עשה פון יבום איז נישט דוחה די לא תעשה פון ואשה אל אחותה. אויב אזוי צרה נמי לא תיבעי קרא איז די די עליה דארף איך נישט האבן אויף די צרה אויך משום דאין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, ווייל אין פסוק שטייט דאך לצרור אשה אל אחותה לא תקח לצרור, זאגט דאך מיר דער פסוק איך טאר נישט נעמען נישט די אחות אשה און נישט די צרה, איז דאך שוין דא אויף די צרה אויך כרת, דארף איך דאך אויף די צרה אויכעט נישט האבן קיין פסוק אז מען טאר נישט נעמען, ווייל איך ווייס אליין אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. אמר ליה רב אחא בר ביבי מר לרבינא, הכי קאמרי משמיה דרבא, מען האט אזוי געזאגט פאר רבא, צרה נמי לא איצטריך קרא ביסט גערעכט, די צרה דארף אויך נישט קיין פסוק, כי איצטריך קרא וואס דארף איך האבן דעם עליה, נישט דעם עליה דארף איך האבן, אז צרת ערוה זאל מען נישט מייבם זיין, דאס איז מיר א פשיטא, ווייל עס שטייט דאך ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, אויף וועלכן דארף איך דעם פסוק? למישרי צרה שלא במקום מצוה, דער פסוק קומט מיר זאגן. אז א צרה שלא במקום מצוה איז מותר, ווי מען האט פריער געזאגט אז זעלבע זאך ווי פריער, דאס הייסט למשל ראובן'ס טאכטער האט חתונה געהאט צו זיין ברודער, נישט צו זיין ברודער, צו א פרעמדן מענטש, שמעון, צו א פרעמדן מענטש, נישט קיין ברודער, און דער פרעמדער מענטש האט געהאט נאך א פרוי, און ער איז געשטארבן, צו ער האט גע'גט די פרוי, זאגן מיר. כאטש די אנדערע פרוי, כאטש זי איז דאך געווען א צרה פון ראובן'ס טאכטער, מעג ער איר נעמען. מאי טעמא? וואו ליגט אין דעם פסוק היתר? אין פסוק שטייט אשה אל אחותה לא תקח, וויאזוי גיי איך זאגן אפלערנען פון גאר דא היתר, שטייט דאך נישט קיין תקח, שטייט דאך לא תקח.

תוספות פרעגט יעצט, די וואס ס'דארפן פריער האבן א פסוק אויף ערוה אליין, פון וואנעט ווייס איך מתיר צו זיין צרה שלא במקום מצוה? אפשר קומט מיר דער לצרור צו אסר'ן די ערוה און צרה אסר'ט מיר דער פסוק במקום מצוה און אפילו שלא במקום מצוה, זאגט תוספות זיי וועלן מוזן צוקומען צו רבי'ס דרשה וואס רבי האט פריער געזאגט ויבמה אז דווקא במקום יבום דארט אסר'ט ער די צרה. רש"י. מיר האבן דאך פריער געלערנט אין גמרא אז דאס איז א זיכערע זאך, א עשה איז נישט דוחה א לא תעשה שיש בו כרת, ממילא אז מען דארף מייבם זיין, כאטש ס'איז א מצוות עשה יבמה יבא עליה, אבער אויב ס'איז א ערוה אחות אשה איז א זיכערע זאך, מען דארף איר נישט מייבם זיין. כ'דארף אויף דעם נישט קיין פסוק, און עס שטייט דערמאנט אין דעם פסוק פון אחות אישה, אישה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה, זאג איך דער לצרור קומט מיר זאגן אז נישט בלויז די ערוה טאר מען נישט מייבם זיין, נאר די צרה טאר מען אויך נישט מייבם זיין, שטעלט זיך א שאלה וואזשע דארף איך האבן דעם עליה? אז די ערוה מען טאר נישט מייבם זיין, ווייס איך דאך אליין אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת, אז די צרה דארף מען נישט מייבם זיין, דאס ווייס איך דאך פון דעם לצרור, וואס לאזט מיר הערן דער עליה? דער עליה לאזט מיר הערן א היתר, אז ווען זאג איך דיר אז די צרה איז אסור, דאס איז נאר גערעדט געווארן עליה דעמאלט ווען עס האנדלט זיך ביי יבמה יבא עליה, דארט איז די צרה אסור במקום מצוה, אבער שלא במקום מצוה איז די צרה מותר, איז דער עליה גיט מיר דערציילן א היתר אז שלא במקום מצוה איז די צרה מותר, וואס הייסט שלא במקום מצוה? ראובן האט געהאט א איידעם, נישט זיינס קיין ברודער, א איידעם געהאט א פרעמדן מענטש, און זיין איידעם האט געהאט נאך א פרוי, און ווען ראובן איז געשטארבן צו ער האט גע'גט די אנדערע פרוי, מעג ער ראובן נעמען, כאטש זי איז דאך געווען א צרה צו זיין טאכטער, נאר ווייל עס איז שלא במקום מצוה מעג מען נעמען. אמר ליה רמי בר חמא לרבא, האט רמי בר חמא געזאגט צו רבא, רמי בר חמא האט געפרעגט רבא, אימא לאמיר זאגן, ערוה גופה, די ערוה אליין שלא במקום מצוה תישתרי, אז דער איסור אחות אישה גייט נאר אן במקום יבום, ווייל וואס שטייט דאך ביי די מצוה פון יבום שטייט יבמה יבא עליה און דא שטייט אין די תורה ואישה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה וועל איך זאגן ווען טאר מען נישט נעמען די שוועסטער פון די פרוי דווקא במקום יבום? אבער שלא במקום מצוה מעג מען נעמען צוויי שוועסטער, אזוי איז דאך פשטות די פסוק, די פסוק רעדט זיך דער עליה וואס דא אז ביי די דא אין דער פרשה ווי עס ווערט דערמאנט דער איסור פון אחות אישה ווערט דערמאנט עליה, זאג מען נאר במקום מצוה איז עס אסור. ווייל דארט איז. האט ער אים געענטפערט, ולאו קל וחומר הוא, איז דאס דען נישט קיין קל וחומר? במקום מצוה אסירא, דער איסור אחות אשה זאל אנגיין במקום מצוה, איז שלא במקום מצוה שריא, שלא במקום מצוה זאל זיין מותר? ס'איז נישט קיין סברה ווען מ'זאגט אזוי האט צו זאגן. אמר ליה האט ער אים געפרעגט צרה תוכיח, די קשיא איז דאך דא געווען אזוי, ווער הייסט דיר טייטשן דעם עליה נאר במקום מצוה די צרה מותר, איז די וויבאלד צרה אסור שלא במקום מצוה איז די צרה מותר, טייטש דער עליה גייט ארויף אויף די גאנצע פרשה, דאס וואס איך זאג דער אשה אל אחותה לא תקח לצרור איך אסר די ערוה און די צרה, דאס איז דווקא במקום עליה, און שלא במקום מצוה איז מותר אחות אשה זאגט אז ס'איז נישט קיין סברה אזוי צו זאגן, האט ער אים צוריק געפרעגט אמר ליה האט ער אים געזאגט צרה תוכיח, דו האסט דאך א באווייז פון דער צרה אז דבמקום מצוה אסירא, אויב די צרה איז א צרה פון א ערוה איז זי אסור, ושלא במקום מצוה שריא, ממילא ווי יענער זאגט, זע זעסט דאך אפילו לויט דיר נאך אז איך קען דאס און נישט זאגן קען זיין בתמיה, קען טאקע זיין במקום מצוה איז אסור, און שלא במקום מצוה איז מותר, ווער הייסט דיר טייטשן עליה אז דווקא במקום עליה איז די צרה אסור? דווקא במקום יבום איז די צרה אסור, שלא במקום יבום איז די צרה מותר, טייטש דער עליה גייט ארויף אויפן גאנצן פסוק, דווקא במקום עליה במקום יבום איז אסור סיי די ערוה סיי די צרה, שלא במקום מצוה זענען ביידע מותר. אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, עליך, וועגן דיר, וועגן דיין קשיא, אמר קרא שטייט אין פסוק בחייה, אין די תורה שטייט דאך אשה אל אחותה, א פרוי צו דער שוועסטער לא תקח זאלסט נישט נעמען, לגלות ערותה עליה בחייה, איז דער בחייה די טייטש כל שבחייה, אויב דיין פרוי. לעבט, טארסטו נישט נעמען די שוועסטער דער בחייה דאך מיר איבריג, קומט ער מיר זאגן כל שבחייה אז שלא במקום מצוה איז אויך אסור, האט ער אים צוריק געפרעגט האי בחייה דעם בחייה מיבעי ליה דארף איך האבן למעוטי לאחר מיתה, אין אמת'ן זאל איך זאגן אז ווען איז דא דער איסור פון אחות אשה דווקא במקום מצוה? שלא במקום מצוה איז בכלל מותר, איי וואס גייט מען זאגן די בחייה? די בחייה גייט מען נישט מרבה זיין אז שלא במקום מצוה זאל אויך זיין אסור, נאר די בחייה גייט מען זאגן א היתר דערציילן אז אויב לאחר מיתה איז זי מותר, דאס הייסט אז אזוי ווי מ'האט געלערנט אין די משנה אז זי פאלט צו אים לייבום און די פרוי זיינע איז געשטארבן מעג ער נעמען די שוועסטער. האט ער אים געזאגט ההוא דעם דין אז לאחר מיתה איז מותר מואשה אל אחותה נפקא, דאס לערן איך אפ פון די ווערטער ואשה אל אחותה, וואס איז טייטש א פרוי צו א שוועסטער זאל זי נישט נעמען, רעדט זיך דאך אז זי לעבט, איז דאך מיר די בחייה איבריג, קומט עס מיר מרבה זיין אז א ערוה שלא במקום מצוה איז אסור. האט ער געזאגט ניין, אי מאשה אל אחותה, הוה אמינא אז כ'זאל נאר האבן דעם אשה אל אחותה קען איך זאגן נתגרשה שריא, אויב ער האט געגעט, איינער האט געהאט א פרוי רחל און ער האט איר געגעט, זאג איך מעג ער נעמען לאה. תלמוד לומר בחייה לאזט מיר הערן דער פסוק בחייה כל שבחייה, כל זמן זי לעבט, דאף על גב דנתגרשה, אפילו עס איז געווארן געגעט לא, אבער אלס ווען גייט אן דער איסור פון אחות אשה, נאר במקום מצוה, אבער שלא במקום מצוה נישט, ווייל אזוי איז די טייטש פון פסוק, אשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה עליה, במקום מצוה איז אסור. אלא אמר רב הונא בר תחליפא משמיה דרבא. תרי קראי כתיבי, אין תורה איז פארהאנען צוויי פסוקים, ס'איז איין פסוק, נאר דא איז דא צוויי לימודים, כתיב ס'שטייט אשה אל אחותה לא תקח לצרור, איז פון די ווערטער ווייזט אויס אז די אשה איז אסור און די צרה איז אסור, און כתיב ס'שטייט לגלות ערוותה, איז דאך דאס א לשון יחיד, נאר איינע איז אסור,

במקום מצוה זענען ביידע אסור, ווייל עס שטייט דאך עליה, עליה ווייזט אויס אז במקום עליה זענען ביידע אסור. שלא במקום מצוה, דא וואו ס'איז נישט עליה, דא וואו ס'איז נישט יבמה יבא עליה, ס'איז נישט במקום מצוה, היא אסורה, די ערוה איז אסור, וצרתה מותרת, און די צרה איז מותר. פרעגט די גמרא, איפוך אנא, זאגט מען, דו האסט א סתירה פון צוויי פסוקים, און איין משמעות אין פסוק איז סיי די ערוה און סיי די צרה איז אסור, און די אנדערע משמעות איז נאר די ערוה, גייסטו טייטשן במקום מצוה ביידע אסור, און שלא במקום מצוה איז נאר די ערוה אסור, זאג פארקערט אז במקום מצוה. היא אסורה די ערוה איז אסור אבער צרתה מותרת, ושלא במקום מצוה, דא וואס איז נישט קיין מצוה שתיהן אסורות. ענטפערט די גמרא, אם כן אויב אזוי לא יאמר עליה, ווען איך האב דעם גאנצן עליה נישט און איך האב צוויי פסוקים, אין איין פסוק ווייזט אויס סיי די ערוה און סיי די צרה איז אסור, אין איין ארט ווייזט אויס נאר די ערוה איז אסור, וואס וואלט איך געזאגט מיט שכל הפשוט, ווען דארף מען גיכער אסר'ן, במקום מצוה צו שלא במקום מצוה, זיכער שלא במקום מצוה, איז אן דעם עליה וואלט איך געטייטשט אז שלא במקום מצוה זענען ביידע אסור, און במקום מצוה איז די ערוה אסור און די צרה מותר. וואס האט מיר די תורה דערציילט דעם עליה צו זאגן? עליה, אז במקום מצוה זענען ביידע אסור, און שלא במקום מצוה איז נאר די ערוה אסור. אמר ליה רב אשי לרב כהנא, האט רב אשי געפרעגט רב כהנא'ן, ממאי דהאי עליה לאיסורא, פון וואנעט ווייסטו צו זאגן

ווען איז דאס שלא במקומו להו? אויב דאס איז שלא במקום עליה טאר מען נישט נעמען, אבל במקום עליה אויב דארטן ווי ס'איז איך קען מקיים זיין יבמה יבא עליה שתיהן מותרות. איך וועל טייטשן אזוי, שטייט דאך דארטן ביי יבום יבמה יבא עליה, ביי דער איסור פון אחות אשה שטייט אויך דערמאנט עליה, וועל איך זאגן יבמה יבא עליה, אז ביי אחות אשה בין איך מקיים די מצוה פון יבום. ענטפערט די גמרא, איך קען אזוי נישט זאגן, מיר האבן דאך פריער געזאגט אז אין פסוק ווייזט אויס אז איינמאל זענען ביידע אסור, סיי די ערוה און סיי די צרה, און אין לגלות ערותה, ווייזט אויס נאר נאר איינע איז אסור, און אויב דו וועסט זאגן אז במקום מצוה זענען ביידע מותר, און שלא במקום מצוה זענען ביידע אסור, אם כן לגלות ערוה דחדא היכי משכחת לה, ווען איז דער פסוק לגלות ערותה וואס ווייזט אויס אז נאר איינע איז אסור? ווען איז דאס? אי במקום מצוה ווילסט דאך זאגן שתיהן מותרות זענען ביידע מותר, אי שלא במקום מצוה זאגסטו דאך שתיהן מותרות, קען איך דאך אזוי נישט זאגן. דעריבער מוזן מיר טייטשן אז במקום מצוה זענען אסור סיי די ערוה סיי די צרה, און שלא במקום מצוה איז די ערוה אסור און די צרה איז מותר. מיר דארפן דא איבערחזר'ן נאכאמאל, מיר האבן דאך דא געהאט א מחלוקת פון רבי מיט די רבנן, מיר לערנען דא אליבא דרבא, רבא זאגט, אז איך בין נישט מייבם די ערוה אז למשל ראובן און שמעון האלטן צוויי שוועסטער און ראובן איז געשטארבן אן קינדער, אז שמעון קען נישט נעמען אחות אשתו, ווייס איך אליין, כ'דארף אויף דעם נישט קיין פסוק, ווייל אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת. אז דער ראובן האט געהאט נאך א פרוי וואס זי רופט זיך אן צרת אחות אישה, דאס לערן איך אפ פון ווי? פון דעם פסוק לצרור אז די צרה איז אויכעט אסור. וואס טו איך מיט דעם עליה? דער עליה קומט מיר זאגן, עליה, ווען האב איך דיך גע'אסר'ט די צרה, דווקא אויף אזאן אופן וואס דארט איז דא יבמה יבא עליה, וואו איך קען מקיים זיין, ס'איז דא א מצוה פון יבום, דארט האב איך דיך גע'אסר'ט סיי די ערוה סיי די צרה, וואו איז אבער שלא במקום מצוה, דארטן איז די ערוה אסור, אבער די צרה איז מותר. רש י. גופא, מיר האבן פריער געלערנט עמוד א', רבי אומר, רבי זאגט, אין פסוק שטייט כי ישבו אחים יחדיו, און אז איינער וועט שטארבן אן קינדער, יבמה יבא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה, זאגט רבי, ולקח, ס'האט געדארפן שטיין ולקח לו לאישה, און עס שטייט מיר ולקחה ער וועט איר נעמען, ס'האט מיר געדארפן שטיין ויבם, און עס שטייט מיר ויבמה, זאגן מיר, לאסור צרות ועריות, דער פסוק גייט מיר אסר'ן צרות, דאס הייסט אז למשל און לאמיר אנכאפן די ערשטע זאך פון דער משנה, ראובן האט געהאט פאר א פרוי שמעון'ס טאכטער, און א חוץ דעם האט ראובן געהאט נאך א פרוי, אז ראובן איז געשטארבן אן קינדער. קען דאך שמעון נישט מייבם זיין זיין טאכטער, ס'איז דאך איינס פון די עריות, זאגן מיר אזוי ווי בתו איז אסור איז די צווייטע פרוי פון ראובנ'ן, כאטש זי איז דאך נישט קיין משפחה מיט שמעונ'ן, איז זי אויכעט אסור. פרעגט די גמרא, מידי צרות כתיבא הכא, ווי ווערט דערמאנט אין דעם פסוק וועגן צרות רעדט זיך דא אז די צרה איז אסור, ועוד, נאך א קשיא, צרות? מלצרור נפקא, מיר האבן דאך פריער געזאגט, שטייט ביי אחות אישה, אישה אל אחותה, א פרוי צו איר שוועסטער, לא תקח זאלסטו נישט חתונה האבן, לצרור מיינט מען דער פסוק צו זאגן אז נישט די אחות אישה איז אסור, נאר די צרה איז אויך אסור, דאס הייסט אז ראובן און שמעון האבן צוויי שוועסטער, רחל און לאה, צוויי שוועסטער. און ראובן האט א חוץ רחל האט ער נאך א פרוי, דינה, און אז אויב ראובן איז געשטארבן אן קינדער, קען שמעון דאך נישט נעמען רחל'ען, ווייל שמעון האט דאך די לאה'ן, איז אזוי ווי ער קען נישט נעמען רחל'ען, קען ער אויך נישט נעמען דינה אויכעט, די צרה, דאס ווייס איך דאך פון ווי? פון לצרור, וואס זאגסטו איך ווייס עס פון דא? ענטפערט די גמרא, לצרור, די צווייטע קשיא וואס דו פרעגסט מיר, איך האב א פסוק לצרור, מפיק ליה רבי לכדר' שמעון, רבי לערנט פון דעם אפ דעם דין פון ר' שמעונ'ען. ווייטער איז פארהאנען א גמרא אז ס'איז געווען דריי ברידער, ראובן, שמעון, לוי. ראובן און שמעון האבן געהאלטן צוויי שוועסטער. צוויי ברידער מעגן דאך האלטן צוויי שוועסטער. נאכער איז געשטארבן ראובן און שמעון, און זיי פאלן ליבום פאר לוי, ביידע פאלן ליבום. זאגן מיר אז דער לוי קען נישט מייבם זיין קיין איינע, ער דארף זיי ביידע געבן חליצה. פארוואס? ווייל דער ענין פון זיקה ווען דער ברודער שטארבט אן קינדער איז די יבמה ווי מען זאגט אביסעלע זקוק צו דעם יבם איז אויב ער וועט נעמען און מייבם זיין איינע רופט זיך עס אן ער נעמט אחות זקוקתו דאס איז גלייך צו אחות אישה אבער אינגאנצן באפרייען אן חליצה קען ער אויך נישט, ווייל ס'איז דאך נישט קיין ריכטיגע אחות אישה, ער האלט דאך נישט די שוועסטער, דעריבער שטייט דארטן ווייל ביידע זענען זקוק פון די קידושין פון די צוויי ברידער, און דאס איז אביסל קידושין, איז זאל ער נישט קיינעם מייבם זיין, אבער חליצה גיט ער זיי, קומט צו גיין רבי שמעון און ער זאגט אז קיין חליצה דארף מען אויך נישט געבן, ער לערנט עס אפ פון דעם פסוק לצרור אז אין דעם צייט ווען זיי וועטן ווערן צרות זו לזו בזיקה קען מען נישט מייבם זיין קיינעמען, איז ממילא זאגן מיר נישט מייבם זיין, און כל שאין עולה ליבום אין עולה לחליצה. איז דאך שוין נישט דא די צווייטע קשיא וואס רבי טוט מיט דעם לצרור. יעצט די ערשטע קשיא דו פרעגסט מיר צרה הכא כתיבא, ווי ווערט דערמאנט אין דעם פסוק ולקח א צרה? הכי קאמר, דער רבי זאגט אזוי, אם כן לימא קרא ולקח, דער פסוק זאל מיר זאגן ולקח, מאי ולקחה, וואס דערציילט מיר דער ולקחה? צו דערציילן אז זאל נאר איינע נעמען, פשטות טייטש איך ולקחה אז זאל איינע נעמען, אז ראובן האט געהאט צוויי פרויען און ער איז געשטארבן אן קינדער, און זי פאלט ליבום פאר שמעונ'ען, זאל ער נעמען נאר איינע, אויף דעם דארף איך נישט האבן דעם ולקחה, ווייל דאס לערן איך אפ פון א צווייטן פסוק, בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים, אז די מצוה פון אזוי תוספות איז מסביר דא די מצוה פון יבום איז נאר חל אויף איינע פון די יבמות, אויב אזוי האט דאך נאר געדארפן שטיין ולקח, פארוואס שטייט ולקחה? ולקחה קומט מיר זאגן אזוי, כל היכא דאיכא תרי לקוחין, דארט ווי ער קאן די נעמען ער קאן די נעמען דאי בעי נסיב האי ואי בעי נסיב האי ס'פאלט פאר אים צוויי יבמות ער קאן וועלכע ער וויל קאן ער מייבם זיין שריא דעמאלט קאן ער איינע מייבם זיין ואי לא ווי איז אבער דעמאלט ווען ער קאן נישט ביידע נעמען ווען איינע איז געווען פאר אים א ערבה. דעמאלט תרוייהו אסירי, זענען ביידע אסור, און אויב ס'איז אסור בלייבט זי דאך שוין אשת אח שלא במקום מצוה, דארף מען קיין חליצה אויך נישט האבן. דאס ווייס איך פון דעם וואס די תורה האט געזאגט ולקחה אז ער קען איר נעמען און ער קען איר נעמען. יעצט ויבמה. וואס לערן איך אפ פון דעם ויבמה? ס'האט נאר געדארפן שטיין ויבם און עס שטייט ויבמה, ווייל אויב איך זע אז די תורה האט גע'אסר'ט די צרה במקום מצוה, וואלט איך דאך געקאנט זאגן א כל שכן אז שלא במקום מצוה זאל די צרה אוודאי און אוודאי זיין אסור. דעריבער דארף איך האבן דעם ויבמה, ווען האב איך דיר געזאגט דעם דין אז אויב מען קען נישט נעמען נאר איינע קען מען ביידע נישט נעמען, איז במקום יבום הוא דאסירא צרה, נאר במקום יבום איז די צרה אסור, שלא במקום יבום שריא צרה. שלא במקום יבום איז מותר די צרה. פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן וואס זיי לערנען זיך אפ פון דעם לצרור אז צרת ערווה איז אסור במקום מצוה, און פון דעם עליה לערנען זיי אפ אז שלא במקום מצוה איז די צרה מותר, שטעלט זיך א שאלה האי ולקחה מאי עבדי ליה, וואס לערנען זיי אפ פון דעם ולקחה ס'האט דאך געדארפן שטיין ולקח מיבעי להו זיי דארפן דאס האבן לכדרבי יוסי בר חנינא צו דעם לימוד פון רבי יוסי בר חנינא דאמר רבי יוסי בר חנינא רבי יוסי בר חנינא האט געזאגט ולקחה די תורה איז מיר מגלה מיט דער איבריגע ה' מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען שמגרשה בגט ווען זי איז געפאלן ליבום אז ר'האט געוואלט איר נישט נעמען, קאן ער איר נישט געבן קיין גט, וועלכעס איז די היתר פון א יבמה, דווקא חליצה, און די פסוק זאגט מיר אז ולקחה לאשה, ער נעמט אז זי ווערט שוין זיין פרוי, אז שפעטער ער וויל איר גט'ן, נישט מיט חליצה, נאר מיט א גט. דאס איז דער חידוש, און נאך א חידוש איז ומחזירה, אז נאכדעם ווי ער האט איר געגעט, אויב זיך נישט חס ד איינער האט מייבם געווען א יבמה, און ער האט איר געגעט, נאכער וויל ער איר צוריק נעמען, זאגן מיר, מעג ער איר צוריק נעמען, איך וואלט געוואלט מיינען, אין אמת'ן איז דאך אשת אח א איסור ערווה, נאר במקום מצוה האט די תורה מתיר געווען, האט די תורה מתיר געווען ווען דער ברודער איז געשטארבן, אז ער האט איר גענומען האט ער שוין מקיים געווען די מצוה פון יבום, יעצט ער האט איר אפגעגעט, וואלט איך געוואלט מיינען זאל זיין אויף איר דער איסור פון אשת אח, לאזט מיר דער פסוק הערן אז זי איז זיין פרוי, ער קען איר צוריק נעמען. ויבמה, דעריבער שטייט מען מיט א ה' על כרחה, אז אויב דער יבם איז געקומען אויף איר בעל כרחה, ס'האט געפעלט אין איר דעת, האט ער איר קונה געווען, און ער ירשנט שוין איר און אזוי ווייטער. פרעגט די גמרא ורבי, רבי וואס ער לערנט דאך אפ פון דעם ולקחה און דעם ויבמה. פון ולקחה לערנט ער אפ א צרה איז אסור, און פון ויבמה לערנט ער אפ נאר במקום מצוה איז א צרה אסור, שלא במקום מצוה איז א צרה מותר. דרבי יוסי בר חנינא, די דרשה פון רבי יוסי בר חנינא אז זי ווערט זיין פרוי שוין און מען גט איר מיט א גט און מען קען איר צוריק נעמען זי ווערט אויס אשת אח מלאשה נפקא דאס לערנט ער אפ פון דעם ווארט ולקחה לו לאשה. על כרחו לערנט ער אפ מיבמה יבא עליה נפקא, דאס לערנט ער אפ פון יבמה יבא עליה. פרעגט יעצט די גמרא, ורבי האי עליה מאי עביד ליה, אין די תורה שטייט אשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה, איז די רבנן לערנען אפ פון דעם עליה? אז נאר במקום עליה, נאר במקום מצוה, איז די צרה אסור, שלא במקום מצוה איז די צרה מותר. אבער רבי ווייסט דאך שוין דעם דין פון ויבמה, וואס טוט רבי מיט דעם עליה? ענטפערט די גמרא מיבעי ליה ער דארף עס האבן לכדתניא צו א צווייטן דין, פון דעם עליה וואס שטייט באחות אשה לערן איך גאר אפ א דין פון קרבן, וואס פאר א דין לערן איך אפ? מיר ווייסן דאך אז איינער האט געטון אן עבירה, בשוגג, דארף ער ברענגען א קרבן חטאת. איז דא אויף תנאים אויף דעם אויף וועלכער עבירה מען ברענגט א קרבן חטאת? אויב בשוגג, פארשטייט זיך, אויב ס'איז געוועזן עובר געווען א לאו שיש בו מעשה, א לאו דארף זיין שיש בו מעשה, און אויך עס דארף זיין וואס במזיד קומט אויף דעם לאו כרת, אזוי ווייסן מיר דאך דער דין. פון וואנען ווייס איך דאס? דעם דין אז דארף זיין דווקא א לאו, שטייט בפירוש אין דער תורה, מכל מצוות אשר לא תעשינה, ער האט עובר געווען וואס איך האב געזאגט מען זאל נישט טון, און ער איז געגאנגען און ער האט עס יא געטון. דרך אגב וועלן מיר דערמאנען אזוי. מיר זאגן עס דארף זיין כרת אויכעט במזיד, וועל מיר באלד זען פון וואנען איך ווייס, נאר ס'איז דא א חילוק אין די קרבנות, איז דא א חילוק, נישט אלע מענטשן ברענגען דעם זעלבן קרבן, קודם כל נישט אומעטום ברענגט מען א חטאת, ס'איז דא א אויסנאם, בטומאת מקדש וקדשיו. אויב איינער טמא'דיגערהייט האט געגעסן קדשים, טמא'דיגערהייט איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש, איז אויך במזיד דא כרת, און בשוגג ברענגט מען נישט קיין חטאת, נאר מען ברענגט א קרבן עולה ויורד. נאר אזוי דעמאלט ווען מען ברענגט א חטאת, ביי אלע חייבי כריתות וואס זענען א לאו שיש בו מעשה, איז א יחיד וואס האט געזינדיגט ברענגט א חטאת אדער א שעירה, א ציג א נקבה, אדער כשבה כשבה א שעפס א נקבה, דאס איז דער דין פון א יחיד. איצט אין פרשת ויקרא ווערט דערמאנט אשר נשיא יחטא, נשיא הייסט אז דער מלך וועט זינדיגן, דארף ער ברענגען אויך א חטאת, בשוגג, וועלכעס איז זיין קרבן? דער קרבן פון א מלך איז א שעיר, א זכר. אינטערעסאנטע זאך, אין רמב ם אין אנפאנג הלכות שגגות איז דא אין אלע רמב מ'ס א גרייז, איר'ט געבן א קוק. שטייט דארטן אז א מלך ברענגט שעירה א נקבה, אין פסוק שטייט בפירוש א פסוק בפירוש אין דער תורה שעיר, ס'איז א טעות הדפוס דאס, ס'איז א טעות הדפוס, כ'האב נאכגעקוקט אין עטליכע גלייך אין אנפאנג הלכות שגגות. יעצט איז פארהאנען נאך א דין, ווי וועט זיין אז די בית דין האט געמאכט א טעות, זיי האבן שלעכט גע'פסק'נט. זיי האבן געזאגט למשל אז די פארט פון די בהמה דאס איז נישט קיין חלב נאר דאס איז שומן, חלב אז מען עסט איז דאך א זאך וואס קומט כרת, און די בית דין און די רוב ציבור האט געפאלגט דעם בית דין, ס'איז געווען א שוגג, נאכהער ווערן זיי געוואויר זיי האבן געזינדיגט, דארפן זיי ברענגען א חטאת, דער חטאת ווערט אנגערופן פר העלם דבר של ציבור. איז נישט יעדע יחיד דארף דעמאלט ברענגען א חטאת, נאר מען ברענגט די מען ברענגט פון יעדן שבט, ווייל אין פסוק ווערט דערמאנט קהל, און מיר זאגן יעדע שבט ווערט אנגערופן קהל, ברענגט מען דעמאלט פאר יעדן שבט א פר. האמער שוין דא געהאט דריי דיפערענט קרבנות פאר א חטאת, א יחיד אדער א כשבה אדער א שעירה, א נשיא, דאס הייסט א מלך, ברענגט א שעיר, און יעצט איז דא נאך א זאך, א כהן המשיח, א כהן וואס איז געזאלבט בשמן המשחה, אויב ער האט בשוגג געטון אן עבירה, וואס לו יצוייר א יחיד ברענגט א שעירה אדער א כשבה, דארף ער ברענגען אויך א פר, און די זעלבע דינים, דאס איז דאך פון די פרים הנשרפים וואס מיר זאגן, אין איזהו מקומן, דאס איז די פרים הנשרפים, ס'איז דא פר ושעיר של יום הכיפורים אין דער פריערדיגער משנה האמער געלערנט אין חייבין בית דין, די בית דין ברענגט נישט דעם פר העלם דבר ווען די בית דין האט געמאכט א טעות אין זייער הוראה מיט דעם וואס זיי האבן געפסקנט, אלא על דבר שזדונו כרת, נאר אויף אזיין זאך וואס במזיד קומט כרת, ווי איז אבער זייער טעות איז געווען אין א זאך וואס במזיד קומט נישט קיין כרת, למשל אין שעטנז, ביי שעטנז איז במזיד נישטא קיין כרת, דעמאלט דארפן זיי נישט ברענגען קיין חטאת, און נאך א זאך דארף זיין ושגגתו חטאת, דווקא בשוגג דארף מען ברענגען א קרבן חטאת, ס'קען אמאל זיין וואס במזיד קומט כרת און בשוגג ברענגט מען נישט. חטאת, ווייל מיר האבן דאך געזאגט ווען ברענגט מען א חטאת דווקא ס'איז א לאו שיש בו מעשה, אויב וועט זיין אז ס'איז א מצוות עשה, ס'דא צוויי מצוות עשה'ס וואס קומט אויף דעם כרת, מילה און פסח, אויב די בית דין האט געמאכט א טעות אין דער הוראה אין פסק'נען ביי מילה ביי פסח, דארטן איז נישטא א יחיד בשוגג ברענגט נישט קיין חטאת. דארפן זיי נישט ברענגען קיין פר. וכן די זעלבע זאך המשיח, דער מיט די כהן המשיח דארף דאך אויך ברענגען א פר, ברענגט ער אויך א פר נאר אין אזא פאל וואס זדונו כרת און שגגתו חטאת, ולא בעבודת אלילים, ולא בעבודת אלילים, אין פרשת שלח ווערט דערמאנט אז אויב נעלם מעיני העדה אז די בית דין האט געמאכט א טעות און זיי האבן גע'פסק'נט א זאך וואס איז פארבינדן מיט עבודה זרה, ווערט דארט דערמאנט אז דארט ברענגען זיי אן אנדער קרבן נישט א פר אליין, א פר לחטאת, נאר מען ברענגט פר לעולה און א שעיר לחטאת, און אויך די זעלבע זאך מען ברענגט פאר יעדן שבט פר לעולה און שעיר לחטאת. זאגן מיר ולא בעבודת אלילים, מען ברענגט נישט דער ציבור, דאס הייסט דער בית דין ביי עבודה זרה איז נאר על דבר שחיובן על זדונו כרת, אויף אזוין זאך וואס ביי מזיד קומט כרת ושגגתו חטאת, איז דעמאלט אז דער בית דין האט געמאכט א טעות ברענגען זיי פר לעולה און שעיר לחטאת, ס'דא ביי עבודה זרה אזעלכע זאכן וואס דאס איז נישט דרך עבודתה, וואס דעמאלט איז די דין ביי מזיד קומט נישט קיין כרת, איז דעמאלט אויב די טעות איז געווען פון בית דין אין אזוין זאך, דארפן זיי נישט ברענגען דעם פר. ותנן נמי, מיר האבן געלערנט נאך א משנה, כל מצוה שבתורה, יעדע מצוה פון דער תורה, שחיובן על זדונו כרת, וואס במזיד קומט כרת, אויב מ'האט עובר געווען די עבירה במזיד קומט כרת, ועל שגגתו אויב אז מ'האט עובר געווען די עבירה בשוגג חטאת ברענגט מען א חטאת, וועלכע מין זאל מען ברענגען? יחיד, אויב די עבירה האט געטוהן איין פערזאן בשוגג, מביא ברענגט ער כשבה א שעפסל א נקבה, או שעירה, אדער א ציג א נקבה, נשיא, נשיא מיינט מען א מלך, מביא ער ברענגט שעיר, ער ברענגט נאר א שעיר א זכר, און משיח און בית דין מביאין פר, און ביי בית דין ברענגט משיח און בית דין מביאין פר, א כהן משיח, א כהן גדול וואס מ'האט געזאלבט מיט שמן המשחה. און בית דין, בית דין מיינט מען זיי האבן געפסקנט שלעכט פאר דעם ציבור, ברענגען זיי א פר. און ביי עבודת אלילים, ביי עבודה זרה איז אנדערש דער דין. יחיד נשיא און משיח מביאין שעירה, אזוי האבן מיר דאך פריער געזאגט ביי אנדערע עבירות, איז א יחיד ברענגט כשבה ושעירה, א נשיא ברענגט א שעיר, און משיח ברענגט כהן הגדול המשיח א פר, אבער ביי עבודה זרה זענען אלע גלייך, סיי א יחיד, סיי א מלך, סיי א כהן גדול משיח בשמן המשחה, אלע ברענגען מביאין שעירה, נאר א שעירה נישט קיין כשבה. בית דין צו ציבור ווי עס שטייט אז זיי האבן געמאכט א טעות אין דער הוראה.